קאפיטל איינס, שבת נאכמיטאג. סנאפעס גליענדע שטראלן האבן אריינגעשטראמט דורך דעם אפענעם פענסטער, רעפלעקטירט, און צוויי זילבערנע זיילן האבן זיך באוואויגן אין דער לופט. צווישן די זיילן איז געלעגן א ווייסע פעטע קאץ מיט שווארצע לאטקע אויף דער נאז.

טראָפּנס שװײס, װי אַרבעס, זענען אַרױס אױף זײַן גרױסן שטערן, װאָס האָט זיך צונױפֿגעגאָסן מיט זײַן גלאַנציקן פּלעכאָװאַטן קאָפּ. די טראָפּנס שװײס זענען געשטאַנען אַ װײַלע, נאָך דעם זיך פֿאַרקערעװעט און לאַנגע װאַסער-פֿעדעם האָבן זיך אַראָפּגעשנירלט איבער שלמהס קײַלעכיקע באַקן. חנה, שלמהס טאָכטער, אַ מױד פֿון אַ יאָר עטלעכע צװאַנציק, איז געשטאַנען לעבן שפּיגל און זיך געקעמט די האָר. זי האָט עטװאָס אױפֿגעהױבן איר שטײַף געקראָכמאַלעט קלײד, געמאַכט עטלעכע טריט צוריק, אױסגעשטעלט קאָקעטיש אַ פֿוס װי צום טאַנץ און זיך צעשמײכלט. נו, גענוג זיך שױן צו פּוצן, האָט שׂרה, חנהס ייִנגערע שװעסטער, שױן אױך אַ מײדל אין די יאָרן, זיך אָנגערופֿן, אַרױסגײענדיק. װעסט בערקן אַזױ אױך געפֿעלן. זאַלץ דיר אין די אױגן! האָט איר חנה נאָכגעשריגן, זי איז דורך עטליכע מאל די שטוב און איז ארויס. תרצה, שלמה'ס ווייב, אן עלטערע אידענע אין א רויטער בארכאנקע, אן אונטערקלייד, און א קאלירטע שלאף קאפע אויף דער אפגעגאלטן קאפ, איז געזעסן לעבן אפענעם פענסטער, זיך אויסגעשאבן א בריקווע און מיט א שמייכל אויף דעם פנים זיך צוגעהערט ווי חברה האבן דערציילט מעשות. אונטערן פענסטער אויף א פיר-פיסיגע באנק זענען געזעסן עטליכע עלטערע פערד-הענדלער אין די וועסטן, די טוכענע היטלעך מיט די קליינע דענקעס פארשווארצט, און געשמועסט. צי איך קען אלי' ווילנער? האט אנגעהויבן א געלער איד מיט א געפלעקלט פנים, א געלעכטער כ'לעבן. כ'האב זיך ביי אים געארבעט איבער צוויי יאר. אויף אלע ירידים מיטגעפארן. צוזאמען געגעסן. דער בחור פלעגט אריינשיבן אויף איין זיץ א גאנץ זייטל קעלבערן פלייש, ווי כ'בין א איד. איבער אים טאקע בין איך דאך געזעסן צען חדשים איבערן קובל. חברה האבן זיך צעשמייכלט. איר לאכט, נאר גלויבט מיר, ס'איז א רחמנות אויפן יונג, ער האט דאך קיין בייזע גאל נישט. א קלייניגקייט עפעס? האט זיך תרצה אנגערופן, און בשעת מעשה אריינגעפאקט אין מויל אריין א פולן לעפל אויסשאבעכץ. צען יאהר זיך יאגן נאך א גנב? איר ווייסט? שוין איבער צען יאהר ווי פאליציי יאגט זיך נאך אים אין די ראדזאווער וועלדער, און ווען נישט סטאך וועלכער האט זיך פארליבט אין אליעס קאכאנקע און אים איבערגעגעבן די פאליציי, וואלט מען אים נאך עד היום נישט געכאפט. כ'האב זיך אבער גע'חידוש'ט האט תרצה ווייטער געזאגט, דער יונג איז דאך געווען ווייט פון אידן. זיך שטענדיג ארומגעשלעפט מיט דער קאכאנקע, און פון דעסטוועגן האט מען דורך דער גאנצער צייט נישט געהערט ער זאל איבערפאלן עפעס א איד. ער פלעגט אלץ איבערפאלן רייכע פריצים, גלחים. יא, האט איינער א ברום געטאן, מען וועט מיט דעם בחור לערנען בלק. ווייס איך וואס, האט א דריטער גענטפערט, געטראפן ס'ארט, פארגעסט נישט אז אליהו פלעגט אריין דורכן קוימען, איינשלעפן אלע אין שטוב, אויפהאקן קאסעס, איבערלאזן קוויטל אז זייער אליהו איז געוועזן און ארויס. נישט דאס ערשטע מאל וואס מען משפט אליהון. היינט פארמשפט מען אים און מארגן איז ער ווידער מיט זיין באנדע אין די ראדזאנאווער וועלדער. איר האט אפגעזארגט פאר אים. ווען כ'דערמאָן זיך, האָט דער געלער אָנגעהויבן און אָפּגעהוסט, ווען אליהו האָט אַמאָל געשטאָכן אַ שייגעץ, שטעלן מיר זיך האָר און נעגל קאַפּויער. האָרכט! דאָס וועט זיין, איך ווייס, נו, יאָ, באַלד, דאָ וואוין איך צען יאָר, אין דאָרף צוויי, און דריי ביי פאָניען, נו, וויפיל איז עס? דאַכט זיך, אַ יאָר פופצן האָבן זיך עטלעכע יידן אָפּגערופן מיט אַמאָל. האַ? שוין פופצן יאָר? די יאָרן לויפן! נו בקיצור וואו האלט איך יע. דער רימעקער שררה האט געהאט א גניאדע קאבעלע מיט ווייסע לעטשעלעך, איז זי ווערט געוועזן א פֿינף הונדערט קערבלעך. אליהו ווארפט אן אויג אויף דער קאבעלע און שלעפט מיך נאכט איין נאכט אויס נאך רימעקעס. בקיצור מיר האבן די קאבעלע נישט געקאנט נעמען. כ'האב געמיינט אז דער יונג קריגט די נכפה. ענדע זשניוועס מאכט ער צו מיר, העי! הער, אין הויף איז היינט יום טוב, די פאראבקעס האבן א גאנצן טאג געזאפן, געשלאפן געוויס איצט ווי געהרגעטע. קום מיר נעמען היינט די קאבעלע. בקיצור, מיר האבן מיטגענומען קאסטעקן, דעם לעשניקס זון, איך בין געבליבן שטיין אונטערן פארקאן, זיי זענען אריין אין די סטאדאלע, ארויסגענומען עטליכע בונטן שטרוי, צעשפרייט איבערן הויף, ארויסגעפירט דאס פערד,

מיר זענען ארונטער אין ריוו, דער בחור שטייט און שניידט דעם זשרעבאק איבער דעם האלז מיט זיין טעמפ מעסער. איך זאג אייך אז אן אימה איז מיך באפאלן, אליהו איז געווע בלאס ווי קרייד, האט א שפיי געטאן דעם שייגעץ גלייך אין פרצוף אריין, געזאגט פשא יוכא און ארויס. דעם גאַנצן װעג האָט אליהו אַ װאָרט נישט אױסגערעדט, אײַנגעקװעטשט די פֿױסטן, אַראָפּגערוקט דעם הוט איבער די אױגן און געשפּרײַזט. װען מיר זענען צוגעקומען צו דער אָלשינע, האָט זיך אליהו אָפּגעשטעלט, אָפּגעמאָסטן קאָסטעקן מיט זײַן אױג. פּשאַקרעװ, פֿאַרװאָס האָסטו געשאָכטן דעם זשרעבאַק? קאָסטעק איז צעמישט געװאָרן, געװאָלט עפּעס זאָגן, נאָר אליהו האָט אים אַ פֿלאַם געטאָן אין פּיסק אַרײַן. קאָסטעק האָט אַרױסגעכאַפּט פֿון דער כאָלעװע אַ מעסער. אליהו האָט זיך אַ שלײַדער געטאָן אױף קאָסטעקן, אַרױסגעכאַפּט דאָס מעסער און אים דורכגעשטאָכן װי אַ זיפּ, קרעכצנדיק, עסט שעכטן אַ זשרעבאַק, עסט שעכטן! דער געלער איז געבליבן שטיל, די ייִדן האָבן אַראָפּגעלאָזט די קעפּ, זיך פֿאַרטראַכט. געווען אמאל צייטן, האט זיך אפגערופן מיט א זיפץ א גרויער איד מיט א גראבע נאז און א האלב אויסגעקראכענע וואנצע, א פנים פון טאבעק שמעקן. האט בשעת מעשה ארויסגענומען א שקעטעלע געמאכט פון קארע און מכבד געווען דעם עולם. די טיר האָט זיך מיט אַ מאָל אויפגעפּראַלט און אַ הויכער, ברייטבייניגער יונג מיט אַ פּאָר בלויע קינדישע אויגן איז אַריין, אַ פאַריאַכמערטער. ער האָט אַראָפּגעכאַפּט דאָס היטל, געטאָן אַ שליידער אויפן טיש, און אַ קוטשמע פלאַקסענע האָר האָבן זיך צעשאָטן איבער זיין פאַרשוויצטן שטערן. מאַמע, כ'שטאַרב עסן! כ'האָב נאָך היינט פון דער פרי אָן גאָרנישט אין מויל געהאַט! לויפט מען נישט אַרום אַ גאַנצן טאָג, האָט תרצה געענטפערט.

נו, זאַװל, האָט זיך שלמה געװענדעט צו זײַן זון, װעלכער איז געזעסן איבער אַ שיסל געזאָטענע הון מיט חלה און געמאָלט מיט די צײן, װאָס הערט זיך עפּעס מיט אליהון? װאָס זאָל זיך הערן? מע האָט דעם בחור געבראַכט געשמידט אין קײטן. טאַטע, איז דאָרט געװען אַן עולם, קינד און קײט, און געשטאַנען און געװאַרט. גלױב מיר, ער װעט נישט זיצן, האָט זיך שלמה אָנגערופֿן און איז צו צו זאַװלען. ווייסט, וועל דיר עפעס בעסערס אנזאגן, וואס איז? א זמארע האט זיך אריינגעכאפט צו די פערד? וואס? האט זאוול געפרעגט א פארוואונדערטער, אז מראה? יא יא, זי האט שוין באלד פארמאטערט די פערד, שוין עטליכע טעג ווי כ'זעה אלע אינדערפרי אז די פערד זענען דערשוויצט, כ'האב גערעכנט די פערד זענען חולה, היינט אינדערפרי ווי דו ביסט נאר ארויס הויב איך זיך אויף און גיי אין שטאל אריין ס'גיסט זיך פון די פערד דער שווייס אין גזשיווע זענען איינגעפלאכטן קאלירטע סטענגעס כ'זעה ס'עסק איז נישט גלאטיג כ'דערצייל עס דעם אלטן דוכנער און דער זאגט מיר בא שלמה ביסט זינדיג א זמארע איז אין דיין הויז בקיצור זאוול מאך זיך גארנישט וויסן פאר דער מאמע און נעכטיג היינט אין שטאל אז דו ווילסט נעם מיט מיינע תפילין. ווייס איך וואס האט זאוול געענטפערט, זי וועט שוין א לעבעדיגע פון מיינע הענט נישט ארויס. קאפיטל צוויי. תרצה האט אראפגענומען פון טיש, אויסגעקערט די שטוב, ארויסגעיאגט מיט א האנטוך די פליגן, פארהאנגן דאס פענסטער מיט א ליילעך און איז ארויס. שלמה האט זיך אנגעטוען א רויטן שפענצער און איז ארויס פארשיטן די פערד אן אברעק. זאַנװל איז געבליבן אײנער אין שטוב, האָט אַפֿערגעװאָרפֿן זײַנע לאַנגע פֿיס מיט די לאַקירטע שטיװל, אָנגעשפּאַרט דעם קאָפּ אינעם װענטל פֿון דער שטול און זיך פֿאַרטראַכט װעגן אליהון. עס שװעבט פֿאַר אים דורך אליהו װילנער, װי פֿון בראָנדז אױסגעהאַקט, מיט זײַן הױכן שטערן, מיט דיקע לאַנגע, עטװאָס אַראָפּגעלאָזטע װאָנצעס. ער גײט, אַ געשמידטער, פֿון בײדע זײַטן זעלנער מיט אַרױסגעצױגענע שװערדן, ער גײט פֿעסט, דאָס פּנים קנעשט זיך נישט, גיט זיך קאַריער. די אױגן קוקן אױפֿן עולם, זוכן עמעצן. עס באַװײַזט זיך אַ יונגע שיקסע מיט אַ פּאָר בלאָ-גרינלעכע אױגן, מיט אַ לאַנגן, דיקן, פֿלאַקסענעם צאָפּ. אליהו לײגט אַרױף זײַנע געשמידטע הענט אױף זײַן קאָכאַנקעס האַלדז, די שיקסע צעװײנט זיך אױפֿן קול, נעמט קושן זײַנע געשמידטע הענט און שעפּטשעט עפּעס. האָט זאַנוול אַ טרייסל געטאָן מיטן קאָפּ, אַ בורטשע געטאָן אַ פּשאַ יוכאַ גלאַט אין די וועלט אַריין און האַסטיק גענומען שפּאַנען, האַלטנדיק די הענט אין הויזן-קעשן איבער דער שטוב. ער איז זיך עטלעכע מאָל דורך דער שטוב, זיך אויסגעצויגן אויף דער שלאָפבאַנק, פאַרלייגט די הענט צו קאָפּנס, אויסגעשפּיגן און זיך פאַרטראַכט. די בלאַסע רחל מיט די שוואַרצע אויגן, מיט די לאַנגע שוואַרצע האָר ביז איבער די קניען, זיצט איצט מיט איר אַלטן פֿאָטער אין דער שטרױענער בודע, װאָס געפֿינט זיך אין מיטן פֿעלד. אַ גאַנצע װאָך איז רחל כּמעט אַלײן אין פֿעלד, היט די גערטנער, גיט אַכטונג אױף די שיקסעס װאָס אַרבעטן דאָרט, און שיקט אָפּ דאָס גרינס נאָך פּרײַסן, װוּ איר פֿאָטער פֿאַרקױפֿט עס. אױף שבת קומט ער אַהײם, און דעמאָלט נעכטיקט רחל מיט אים אין דער בודע. שבת קומט זאַנוול נישט אין גאָרטן אַרײַן. רחל האָט אים אָנגעזאָגט נישט צו קומען, דען דער פֿאָטער וועט האָבן גרויס עגמת-נפֿש, זעענדיק, אַז זײַן טאָכטער חבֿרט זיך מיט בחורים. אין מיטן דער וואָך, שפּעט בײַ נאַכט, גנבֿעט זיך זאַנוול דורך פֿאַרשידענע וועגן, מענטשן זאָלן אים נישט זען, און שפּאַנט אין גאָרטן אַרײַן. דאָרטן װאַרט אױף אים רחל. ער לײגט זיך בײַ אירע פֿיס װי אַ געטרײַער הונט, קוקט אין אירע שװאַרצע אױגן, רירט לײַכט אָן איר קלײד זי זאָל נישט שפּירן און הערט זיך צו װי זי דערצײלט אים מעשׂות. זאַנװל רעדט מיט קײנעם נישט װעגן רחלען און קײנער װײס נישט אַז ער קען זי. אָט איצט, ליגנדיק אַזױ אַלײן, פֿילט זאַנװל אַ שטאַרקע בענקשאַפֿט נאָך רחלען. דאָס האַרץ פֿאַרקלעמט אים און ער פֿילט װי זײַנע אױגן װערן אים פֿײַכט. ער באַשליסט פֿון מאָרגן אָן צו װערן אױס גנבֿ, נישט גריסן זיך מיט זײַנע באַקאַנטע, און אין אַ קורצער צײַט אַרום װעט די שטאָט װיסן, אַז זאַנװל איז געװאָרן אַן ערלעכער ייִד. דעמאָלט װעט ער קומען צו רחלס פֿאָטער און זאָגן, רב נתן! דער אַלטער װעט אים געבן אַ ברײטן שלום-עליכם, אים אַ קלאַפּ טאָן אין דער פּלײצע, יאָ, מײַן זון, כ'װײס אַלעס, זעץ זיך! זאַנװל דערמאָנט זיך אָבער, װי ער פֿילט זיך דערשלאָגן װען ער טרעפֿט רב נתן אַ שבת אין דער פֿרי. אים דאַכט זיך, אַז רב נתן װײס אַלץ, קוקט אים נאָך מיט פֿאַראַכטונג און קלערט זיך געװיס, אָט דער יונגאַטש, דער פֿערד-גנבֿ, האָט דאָס די העזה זיך צו שדכנען צו מײַן טאָכטער? רחל פֿרעגט אים קײנמאָל נישט, פֿון װאָס ער לעבט. זי װײס געװיס, אַז ער איז אַ פֿערד-גנבֿ, נאָר זי װיל אים נישט ערגערן, האָט זאַנװל זיך גענומען טרײסטן. און די בענקשאַפֿט צו זען רחלען איז אין אים געװאָרן נאָך גרעסער. פֿיל מאָל האָט זיך אים געדאַכט, רחל װײס נישט, אַז ער איז אַ פֿערד-גנבֿ, אַנדערש װאָלט זי מיט אים נישט גערעדט. און ער באַשטימט איר אַלץ צו דערציילן. ווען ער טרעפֿט זיך אָבער מיט איר, פֿאַרשווינדט בײַ אים דער געדאַנק און ער ווערט אין גאַנצן פֿאַרוואַנדלט אין אַ הונט, וועלכער ליגט און קוקט דעם באַלעבאָס אין די אויגן. אין גאַנצן עטלעכע וואָכן, ווי ער האָט זיך באַקענט מיט רחלען, גייענדיק ערבֿ שבֿועות מיטן טראַקט אַהיים פֿון נאָענטן דאָרף, האָט ער דערהערט, קומענדיק הינטערן שטאָט אַ געשריי,

געליינט פון סידני ליפסי. קאפיטל איינס, שבת נאכמיטאג. סנאפעס גליענדע שטראלן האבן אריינגעשטראמט דורך דעם אפענעם פענסטער, רעפלעקטירט, און צוויי זילבערנע זיילן האבן זיך באוויגן אין דער לופט. צווישן די זיילן איז געלעגן א ווייסע פעטע קאץ מיט שווארצע לאטקע אויף די נאז, די פאדערשטע לאפקעס אויסגעצויגן די מאָרדעטשקע מיט די גרינלעך-פֿאַרזשמורעטע אויגן אײַנגעטולעט אין די לאַפּקעס, ס'האָט זיך געדאַכט, זי חלומט. עס איז דורך אַ פֿליג. די קאַץ האָט אַ שלײַדער געטאָן איר עלאַסטישן קערפּער, געכאַפּט די פֿליג, זיך באַלעקט, געלייגט זיך אין דער זעלבער פּאָזע און געחלומט ווײַטער. שלמה קראַדניק, אַ הויכער דאַרער ייִד מיט אַ שיטער בערדל, איז געשלאָפֿן אויף אַ פּערענע נעבן טיר. טראָפּנס שװײס װי אַרבעס, זענען אַרױס אױף זײַן גרױסן שטערן, װאָס האָט זיך צונױפֿגעגאָסן מיט זײַן גלאַנציקן פּלעכאָװאַטן קאָפּ. די טראָפּנס שװײס זענען געשטאַנען אַ װײַלע נאָך דעם זיך פֿאַרקערעװעט און לאַנגע װאַסער-פֿעדעם האָבן זיך אַראָפּגעשנירלט איבער שלומעס דלײכע באַקן. חנה, שלומעס טאָכטער, אַ מױד פֿון אַ יאָר עטלעכע צװאַנציק, איז געשטאַנען לעבן שפּיגל און זיך געקעמט די האָר. זי האָט עטװאָס אױפֿגעהױבן איר שטײַף געקראָכמאַלעט קלײט, געמאַכט עטלעכע טריט צוריק, אױסגעשטעלט קאָקעטיש אַ פֿוס װי צום טאַנץ און זיך צעשמײכלט. נו, גענוג זיך שױן צו פּוצן! האָט שׂרה חנהס ייִנגערע שװעסטער, שױן אױך אַ מײדל אין די יאָרן, זיך אָנגערופֿן, אַרױסגײענדיק. װעסט בערקן, אַזױ אױך געפֿעלן. זאַלץ דיר אין די אױגן! האָט איר חנה נאָכגעשריגן, זי איז דורך עטליכע מאל די שטוב און איז ארויס. טערצע, שלוימע'ס ווייב, אן עלטערע אידענע אין א רויטער בארכאנקע, אן אונטערקלייד, און א קאלירטע שלאף קאפע אויף דער אפגעגאלטן קאפ, איז געזעסן לעבן אפענעם פענסטער, זיך אויסגעשאבן א בריקווע און מיט א שמייכל אויף דעם פנים זיך צוגעהערט ווי חברה האבן דערציילט מעשות.

מיין איך. זי וועט שוין פון זאַוולס הענט קיין לעבעדיקע נישט אַרויס. שלמה האָט אָנגעשניטן ווייסע מערן אין רעפלעך, געגלעט דעם שימל איבער דעם גלאַטיקן האַלדז, איבער דער מאָרדע. נאַ, פרעס, ווער צעזעצט! דאָס פערד האָט אַרויסגעגעסן פון שלמהס האַנט. פון ליבשאַפט האָט דער שימל עטלעכע מאָל אַ גלעט געטאָן מיט די פייכטע ליפּן, ווי מיט נאַסע שמאַטקעס, איבער שלמהס קאַרק און באַקן און זיך צעהירזשעט אים גלייך אין פּנים אַריין. א פערד בלייבט א פערד. האט שלמה א קלאפ געטאן דעם שימל אין דער מארדע אריין, זיך אפגעווישט מיטן שפענצער דאס באשפריצטע פנים, א גלעט געטאן דער קאבעל איבערן רוקן און איז ארויס פון שטאל. שלמה האט זיך אויסגעצויגן אונטערן עפלבוים וואס איז געוואקסן ביי זיין פענסטער. די זון זעצט זיך שוין, האט שלמה א טראכט געטאן, זעענדיג ווי עס צינדן זיך פייערלעך אין די שויבן פון זיינע פענסטער. ער האָט געװאָרפֿן אַ בליק צו דער ריזשיקע, װאָס איז גערונען דורך גרינע פֿעלדער און ערגעץ זיך צונױפֿגעגאָסן מיט דער װײַסל. אױף דעם ברעג פֿון דער ריזשיקע, אײַנגעהילט אין רױטן, זענען געלעגן יונגע באַלאַגולעס, שינדערס און סתּם יונגן, טײל זענען געלעגן מיט די בײַכער אַראָפּ, טײל מיט די פּענעמער צום הימל, געזונגן חזנישע שטיק, און געקוקט אין צופלאמטן הימל אריין. ארום זיי האבן זיך געפאשעט געפענטעטע פערד. פון דער צווייטער זייט ריזשיקע האבן זיך געהויבן גאנצע וואלקנס שטויב, די בהמות האבן זיך געשלעפט אהיים. עטליכע דינסטמיידלעך מיט קאלירטע קאקארדעס אין די אראפגעלאזטע צעפ זענען דורכגעגאנגען, די יונגן זענען געווארן לעבעדיגער זיך צו זינגן העכער, געווינקן צו די מיידלעך, זיי האבן גענומען שטופן איינע די צווייטע, פארשטעלט שעמעוודיג די מיילער מיט די הענט און גענומען שטיקן זיך פון געלעכטער. נישט ווייט האבן יונגלעך געשפילט אין פאלאנט. שלמה איז געלעגן, זיך געציפט זיין שיטער בערדל און באטראכט אלץ מיט פארגעניגן. א מחנה ווילדע גענז זענען אנגעפלויגן מיט א געפילדער, זיי זענען געפלויגן זייער נידריג, די ברייטע אויסגעשפיצטע פליגל האבן לייכט געשניטן די לופט, דאכט זיך אנגערירט די ערד. די גענז זענען פארשווינדן צווישן די ברייטע פעלדער אין דער פארעם פון א דרייעק. ביינאכט וועט געוויס רעגענען האט שלמה א טראכט געטאן און זיך צעגענעצט. שלמה האט באמערקט ווי בערקע האט זיך אויפגעשטעלט, אפגערייניגט זיין סאקל און זיך פארדרייט די וואנסעס און גענומען גיין צו אים. בערקע איז געווען צערידערט, האט געהאלטן אין איין אויפקנעפעלן און צוקנעפעלן דאס סאקל. גוט שבת ר' שלמה, וואס זאגט איר עפעס צו דער חמימה? יא, א באקעניש האט שלמה געענטפערט. נו, וואס מאכסטו עפעס בערקע? זעץ זיך. ביי בערקען אין די אויגן האט זיך צעשפילט א שמייכל, ער האט ארויסגענומען א ווייס טאשנטיכל, עס צעשפרייט און זיך אוועקגעזעצט. איר ווייסט דאָך, רב שלמה, כ'וואָלט געוואָלט מיט אײַך עפּעס רעדן, האָט בערקע געזאָגט אַ צעטראָגענער. ווייסן, ווייס איך נישט, האָט שלמה געענטפֿערט מיט אַ ניגון, נאָר אַז דו ווילסט, רעד! שוין עטלעכע מאָל, וואָס כ'האָב געוואָלט מיט אײַך רעדן, האָט בערקע ווידער אָנגעהויבן און נישט געוווּסט ווי אַהינצוטוען זײַנע אויגן. איר ווייסט דאָך, גאַנצע טעג פֿאַריאָגט, כ'האָב אײַך געוואָלט בעטן, איר ווייסט דאָך, װאָס? אַרױס מיט דער צונג! האָט זיך שלמה צעלאַכט. בערקע איז רױט געװאָרן, געפּינטלט מיט די אױגן און זיך גענומען אױסקנאַקן די פֿינגער. רב שלמה, װאָס זאָל איך אַ סך ברײַען? איר װײסט דאָך, כ'בין נישט מער װי אַ פּראָסטער חי-וקים, אַ בעל-עגלה הײסט עס. כ'װעל רעדן פּראָסט. אײַער חנה געפֿעלט מיר זײער. אויב איר ווילט מיך פאר א חתן, טא מאכט מיר א געשפאן, קויפט מיר א פאר שקאפעס, און כ'וועל ווערן א מענטש מיט לייטן גלייך. פארן צו דער ראמפע, אנלאדן א וואגן סחורה און טראסקן אין שטאט אריין. כ'בין דאך נישט קיין פארפוילטער עפל, איר ווייסט דאך, רב שלמה, אז כ'בין א יונג אן איינרייסער. גענוג געארבעט פאר פרעמדע, צייט צו מאכן שבת פאר זיך. בערקע איז שטיל געווארן, זיך צושמייכלט, אפגעווישט דעם שווייס פון שטערן, און געטראכט בשעת מעשה, נו, געפאטערט, אבי דורכגעקומען. שלמה איז געזעסן, האט זיך קאלטבלוטיג אויסגעהערט וואס בערקע האט גערעדט, ס'עסק איז אים געפעלן. בערקע, האט שלמה אנגעהויבן און אים א קלאפ געטאן אין פלייץ אריין, בנאמנות, כ'האב הנאה פון דיר, קום היינט ביינאכט צו גיין מיטן טאטע וועלן מיר זיך דורכשמועסן. בערקע האט זיך אויפגעשטעלט א צופלאמטער, גענומען די הענט פאדבאקעם און צעשפּרייטע פיס, און אינגאַנצן האָט ער אויסגעזען ווי עפּעס אַ מין אָנגעגליטע צעעפנטע צוואַנג. ער האָט צופרידן עפּעס אַ בורטשע געטאָן, זיך געזעגנט און איז אַוועק. ווען גאָט העלפט און ס'מאַכט זיך נאָך עפּעס אַ שידוך פאַר שׂרהן אויך, וואָלט מען זיי ביידן געמעגט פירן אין איין טאָג אונטער דער חופה. האָט שלמה אַריינגעשמייכלט אין זיין שיטער בערדל, זיך אַרומגעקוקט און דערזען אַ שטערן. נו, צייט מעריב צו דאווענען. ער האט זיך אויפגעהויבן, זיך געשלעפט א צופרידענער אין שטוב אריין. בערקע האט זיך פארדרייט אין א זייטיג געסל, פריי אפגעאטעמט, און פאררויכערט א פאפיראס. ער האט געשפירט ווי א שווערע משא איז אים איצט אראפ פון הארץ. שוין באלד א חודש צייט ווי חנה שיקט אים אלץ צום פאטער זיך דורכרעדן, און יעדעס מאל ווען בערקע איז צוגעגאנגען מיט אן אויסגע'חזר'טע בקשה האט זיך אים די צונג ווי אויף צו להכעיס א דריי געטאן און ער האט גענומען דערציילן פון גאר עפעס אנדערש. שפעטער אוועקגייענדיג פלעגט ער זיך אויסקנייפן שטיקער פלייש, ארומגיין שעה'נווייז און האלטן אין איין שעלטן. און ווער ווייסט ווילאנג עס וואלט נאך אזוי אנגעהאלטן ווען חנה וואלט מיט אים נישט ברוגז געווארן. איצט האָט ער זיך געפֿילט אַזױ פֿריש, גלײַך ער װאָלט ייִנגער געװאָרן. און דאָס גאַנצע עסק, צו װעלכן ער האָט זיך אַזױ געגרײט און פֿאַר װעלכן ער האָט זיך אַזױ געשראָקן, האָט אים ערשט אױסגעזען אַזױ לײַכט, ממש אַ קינדערשפּיל. אָט איז ער שױן געװען אין מאַרק. דאָ און דאָרטן האָבן זיך געעפֿנט שפּײַזקרעמלעך. די קרעמערקעס, האַלט, האַלב-שבתדיק אָנגעטאָן, זענען געזעסן ברחבותדיק און אַרױסגעקוקט אױף דער גאַס. אויף די טראטוארן האבן זיך געצויגן לאנגע שורות שפאצירנדע. א שורה מיידלעך מיט פארריסענע קעפ זענען דורך. הינטער זיי זענען געגאנגען עטליכע בחורים מיט איבערגעלייגטע קעלנער און זיך געוויצלט. די מיידלעך האבן געשטופט איינע די צווייטע, זיך געשטיקט פון געלעכטער. פון דער פלאצקער גאס האט זיך מיט אמאל אריינגעשאטן אין מארק אריין א מחנה יונגלעך מיט הילצערנע שווערדן. זיי האבן זיך אויסגעשטעלט אינמיטן מארק און געווארט אויפן שונא, די יונגלעך פון דער ווארשעווער גאס. און פון עפעס אן אפן פענסטער האט זיך געריסן אין מארק אריין א לעבעדיגער חסידישער המבדיל. בערקע האט אלץ באטראכט מיט ליבע, ער איז יעצט געוועזן דער גליקליכסטער אין דער וועלט, עס האט זיך אים זייער געוואלט אז אלע שפאצירנדע זאלן וויסן אז ער ווערט א חתן פאר חנהן. ער ווערט שלוימי'ס איידעם, זאנוויל'ס שוואגער, א. א קלייניגקייט עפעס, זאנוויל, דער גיבור פון שטעטל? ביי די ראמפע וועט מען קוקן אויף אים מיט דרך ארץ, נישט וואגן זיך צו טשעפען מיט אים. און בערקע האט דערפילט ווי זיין ברייטע ברוסט הייבט זיך, ווערט ברייטער, און ער האט גרויס חשק געהאט אויפצוהייבן די פאלעס פון זשאקל און זיך לאזן אינמיטן מארק מיט א טענצל. פאר גרויס שמחה האט ער געכאפט א קליין יונגעל מיט א הילצערנע שווערד, אים אראפגערוקט דאס היטל איבער די אויגן, גענומען מיט אים שפאנען. דאס יונגעל האט זיך דערשראקן, גענומען שרייען און געשליידערט מיט די פיסלעך. חברה האבן גענומען אונטערטאנצן פאר פרייד און זיך קייקלען פון געלעכטער. בערקע האט אפגעלאזט דאס יונגעל מיט א קניפ אין בעקל און געשפאנט ווייטער. פארבייגייענדיג דעם שטאטגארטן האט ער באמערקט דריי בעטלערס אויף א באנק מיט טארבעס אויף די פלייצעס. לאזן זיי אויך וויסן אז כ'ווער א חתן פאר חנהן, האט בערקע א טראכט געטאן. צוגעגאנגען צו די בעטלערס, זיי געגעבן עטליכע קופערנע מטבעות און זיך צולאכט. נא, בעט פאר דער הייליגער חנה. די בעטלערס האבן זיך איבערגעקוקט און זיך צושמייכלט, וואריאט, זשיד. ביי שלוימען אין שטוב האט אלץ אויסגעקוקט יום טוב'דיג. די ווייסע פאדלאגע איז געוועזן באשאטן מיט געלן זאמד, דער קיילעכדיגער טיש איז געשטאנען אינמיטן שטוב געדעקט מיט א ווייס טישטוך, אויף דעם טיש האט געברענט א לאמפ מיט א זעכציגער גלעזל. שלוימע איז געלעגן אין קאפל אויף די שלאף באנק גערויכערט א דיקן ציגאר מיט הנאה. באַטראַכט די גרוילעכע קנוילן רויך וואָס האָבן זיך געצויגן פֿון מויל. זאַנוול איז געזעסן לעבן פֿענצטער און געלערנט זײַן שוואַרצע מאָרווע סלוזשען. דער הונט איז געשטאַנען אויף די הינטערשטע פֿיס, עטוואָס פֿאַרזשמורעט זײַנע מאַנדל-אויגן, געקוקט אויף זאַנוולען און געדרייט מיטן נעק. זאַנוול האָט געפֿילט, אין דעם הונדס בליק אַן איבערגעגעבנהייט, געכאַפּט מאָרוועס קאָפּ אין זײַנע הענט און אים געדריקט צום פּנים. דער הונט האָט זיך געטוליעט צו זאַנוולען, געקלאַפּט מיטן נעק, אים געלעקט, געוואָרטשעט פֿאַר שׂימחה. בײַם טיש איז געזעסן חנה אין אַ ראָזע בלוזקע און עפּעס אויסגעהאָפֿטן אויף קאַנווע חנה האָט זיך יעדע וויילע פאַרטראַכט, אויפגעהערט העפטן, געפילט, ווי די קאָלירן אין איר פּנים בייטן זיך. זי האָט געוואוסט, אַז בערקע דאַרף באַלד קומען און דער קלענסטער סקריפּ אין שטוב האָט פאַרכאַפּט דעם אָטעם, געמאַכט דאָס האַרץ קלאַפּן נאָך שנעלער. תרצה מיט שׂרהן זענען געשטאַנען אין קיך און געמאַכט פּלינצן. זאַוול, האָט זיך שלמה געווענדעט צום זון, נו, ווי געפעלט דיר עפּעס דער שידוך? דאַכט זיך, אַ לײַטישער יונג און דערצו אַ פֿאַרדינער, האַ? זײַנװל האָט געזען װי חנהס פּנים װערט פֿאַרפֿלאַמט און װי זי בױגט זיך אין גאַנצן אַרײַן אין דער קאַנװע, זי זאָל זיך מיט קײנעמס בליק נישט באַגעגענען. אַלץ גוט, האָט זײַנװל געענטפֿערט, אָבער פֿאַרװאָס פֿרעגט איר נישט חנהן, טאָמער װיל זי אים נישט? חא חא האט זיך שלמה צולאכט, זי וויל נישט? גלויב מיר זי קען אים פריער ווי דו. נו אויף טשיקאוועס, חנה! דער שידוך געפעלט דיר? חנה איז נאך רויטער געווארן און ארויסגעברומט פון דער קאנווע, לאזט מיך צורו! זאנוויל האט זיך פארנאנדערגעלאכט, צוגעגאנגען צו חנה'ן און זי אנגענומען פאר דער גאמבע. שעמסט זיך טאקע, חנה? דו ווייסט, אז מען שעמט זיך האט מען קיינמאל נישט חתונה. און דערצו קריגסטו דאך אזא לייטישן חתן מיט אפאר פלייצעס ווי ביי א טשערקעס. לאז מיך אפ, האט זיך חנה צעבייזערט, מאמע, לאז ער מיך אפלאזן. נו, זאוול, הער שוין אויף דיינע הינטישע שטיק, איז תרצה אריין מיט א מענה לשון פון קיך, וואס ווילסטו פון איר? דו מיינסט ס'איז דיינע מיידן? שלעפן זיך ארום אונטער די פלויטן גאנצע נעכט? אויף מיין ווארט, ווי בערקע כאפט א גליק. יעדע מאמע וואלט זיך געווינטשן האבן אזא שטיל רואיג קינד. א שטיל וואסערל גראבט טיף, האט שרה אריינגעשריגן פון קיך. אבער וועמען האט מען געכאפט מיטן פעלטשערס זוהן אויפן בית עולם? האט חנה געענטפערט מיט א ניגון. כאכאכא איז שרה אריין פון קיך א צופלאמטע פון פייער, האלטנדיג די הענט פאד באקעם, ווער עס קוקט נישט אן די צנועה, דאס קען דאך קיין צוויי נישט ציילן, און פרעג זי נאר, גענוג, גענוג! האָט שלמה אַ ברום געטאָן אויף שׂרן, ווער שוין בעסער פֿאַרשטומט! פֿון אונטערן פֿענצטער האָבן זיך געהערט טריט, באַלד נאָך דעם, אַ מאָדנע תּקיעה פֿון אַ נאָז. די מחותּנים גייען! האָט זאַוול אויסגעשריגן, אַרײַנכאַפּנדיק דעם קאָפּ פֿון פֿענצטער. חנהס פּנים האָט גענומען אַלץ שטאַרקער און שטאַרקער פֿלאַמען. זי האָט געלאָזט ליגן די אַרבעט אויפֿן טיש און אַ דערשראָקענע געקוקט אין אַלע זײַטן. דער הונט, דערהערנדיק טריט, איז צו מיט אַ בילערײַ צו דער טיר. חנה, נישט װיסנדיק, װוּ זיך אַהינצוטאָן, איז צו אַ בלאַסע צום הונט, אים אָנגעכאַפּט פֿאַר די אױערן און מיט אים אַרױס דורך דער קיך. די טיר האָט זיך געעפֿנט. משה קאָפּ, אַ הױכער דאַרער ייִד מיט אַ ציגנבערדל, מיט אַ קלײן קעפּל אױף דעם הױכן קערפּער, איז אַרײַן. דאס קעפל האט זיך קוים ארויסגעזעהן פון די הויכע אקסלען, און ווען נישט די פאר שווארצע אויגן וואלט מען דאס קעפל גארנישט באמערקט. נאך אים איז אריין בערקע, מיט אראפגעלאזטע אויגן, די הענט אין די הויזן קעשענען, דאס טוכענע היטל פארשארצט. גוט וואך! גוט וואך! ברוך הבא, סקאצל קומט! וואסערע געסט! האט שלמה מיט טערצן צוזאמען געזאגט, זייט'זשע מוחל, זעצט אייך! משה האָט זיך אַװעקגעזעצט, אָפּגעאָטעמט און גענומען װישן דעם פֿאַרשװיצטן שטערן מיט אַ רױט נאָזטיכל. בערקע איז עפּעס װי צעמישט געװאָרן, זיך פֿאַררױטלט, גענומען אַ שטול, זי באַטראַכט, געבליבן שטײן, גענומען מעלקן מיט צװײ פֿינגער אַ װאָנצע. נו, און דו, זאַנװל, האָט משה אָנגעהױבן, קײן עין-הרע, אַ פּאַרשױן אױסגעװאַקסן! פּשש! װאָס מאַכסטו? מען מאכט מיט די זייטן האט זיינוול זיך צושמייכלט. און וואו איז די כלה? האט משה געפרעגט. די כלה האט זיך פארשעמט און איז אנטלאפן האט משה געענטפערט מיט א געלעכטער. ס'מאכט נישט האט זיך משה אנגערופן, א אידישע טאכטער דארף זיך שעמען. כ'האב מיין אידענע עליה השלום נישט געזעהן ביז צו דער חופה. פון דעסטוועגן, הלוואי אויף אלע אידישע קינדער אזא שלום בית ווי ביי מיר איז געווען. טערצע האט דערלאנגט שנאפס, טיי מיט ציטרין, פלינזן, דער עולם האט געמאכט עטליכע כוסות, געווארן אויפגערוימטער, זיך פונאנדער געזעצט. און די כלה איז נאך אלץ נישט דא, האט משה קאפ, אן אויפגערוימטער, זיך געזאגט און אריינגעצויגן א גלעזל בראנפן. גלויבט מיר ר' משה, אייער בערקע וועט זיך נישט נארן. ר' שמעיה דער דיין וואלט זיך נישט געשעמט מיט אזא טאכטער. וואס מיר שמעיה האט זיך שלמה צובייזערט, שלמה'ס טאכטער איז אזא יחסנ'טע ווי שמעיה'ס. געוויס, געוויס האט משה אונטערגעבורטשעט און בשעת מעשה אריינגעפאקט א שטארקן שמעק טאבאק. ער האט זיך פארקרימט ווי אויסצושיסן מיט א נאס, נאר גיי זיי א בעריה אז עס ניסט זיך נישט. נו, שלמה, האָט זיך משה אָנגערופֿן, ס'ווערט דאָך שפּעט, לאָמיר שמועסן צו דער זאַך. האַ, װאָס דען נישט? האָט שלמה געענטפֿערט. זאָ, און װאָס איז מכּוח נדן? טאַטע, דאַכט זיך, אָפּגערעדט מיט דיר, זאָלסט זיך נישט מישן. איז בערקע אַרײַנגעפֿאַלן אין דער מיט. רב שלמה װעט מיר קײן שלעכטס נישט טאָן. ווילסט נישט ברויך מען נישט, האט משה געענטפערט, דו קאנסט באשטיין קען איך אוודאי, כאכאכא א געלעכטער כ'לעבן. כ'האב שוין לאנג געזאגט אז בערקע איז א וואוילער יונג, האט שלמה מיט א שמייכל זיך אנגערופן, נו בערקע וואס טויגן די קונצן, דו שטייסט דאך ווי אויף הייסע קוילן, דיך טיאכקעט דאך צו חנה'ן, גיי זשע זיי מוחל ארויס און זוך זי אויף, מיר וועלן שוין דא אדורכקומען. כ'ווייס דען נישט? כ'בין דאכט זיך אויך אמאל א חתן געווען. תרצה, דו הערסט דיך נישט, נו. זיי זיך מודה, האסט עפעס געבענקט נאך מיר? הא? הא? הא? גיי זשע גיי דו אלטער נאר! האט זיך תרצה צושמייכלט. בארעך האט געווארפן א בליק פול מיט דאנקבארקייט אויף שלומי'ן און האט זיך ארויסגעשארט פון שטוב. שפעט ביינאכט האט שלמה מיט זאנוויל'ן באגלייט דעם מחותן מיטן חתן אהיים. צוריקוועגס איז שלמה אריין אין שטוב, און זאנוויל איז געגאנגען אין שטאל אריין היטן די זמארע. אין שטאל איז געוועזן שטיל, די פערד זענען געלעגן און געשלאפן מיט אראפגעלאזטע אויערן. א פארקאפטשעטע לאמטערנע האט קוים באלויכטן די שטאל, געווארפן א טונקלן שיין אויף די פערד. און זייערע בייכער ווי בלאָזעק האָבן זיך געהויבן און אַראָפּגעלאָזט. עטוואָס אַ מידער האָט זיך זאַנוול אַנידערגעזעצט אויף אַ בונד שטרוי און זיך פאַרטראַכט. צום מערסטנס איז אים געלעגן אין קאָפּ משה דער מחותן, עפּעס אַזאַ שוואַרצער הויך מיט אַזאַ קליין קעפּל, פּונקט ווי מען שטעלט אַרויף אַ פייגעלע מיט צעשפּרייטע פליגל אויף אַ הויכן בוים אָן צווייגן. ער האט זיך אויסגעצויגן אויפן שטרוי, און אים איז מיטאמאל איינגעפאלן אז דאס איז ער א חתן געווארן, נאר וואס צוריק געקומען פון די תנאים, אט זעהט ער ווי רחל שלאפט, די האר צושאטן, אט איז אליהו ווילנער מיט די לאנגע וואנצעס, און אט איז זיין קאכאנקע, קאכאנקע, קאכאנ. האַלבע נאַכט, די טיר האָט זיך געעפֿנט, אַ נאַקעטע שיקסע אין אַ ווײַס העמד איז אַרײַנגעקומען, אַרום האַלדז זענען געהאָנגען קאָלירטע סטענגעס, די האָר צעשאָטן, זי איז צו צום פֿערד, אויף גיך זיך אַרויפֿגעכאַפּט און עס אָנגעהויבן יאָגן. ס'פֿערד האָט געשפּרונגען. דאָס ווײַסע העמד האָט זיך געהויבן, געבלאָזן ווי אַ קאַראַזעלע און די קאָלירטע סטענגעס האָבן זיך געוואָרפֿן ווי שלאַנגן אַרום איר האַלדז.

זאַנוול איז געשטאַנען און געציטערט פֿון שרעק. ער האָט געזען, ווי דאָס פֿערד שפּרינגט, וואַרפֿט זיך, דער שוים פֿאַרן פּיסק, און ער קוקט, און די נקבֿה האָט זיך מיטן פּנים אויסגעדרייט צום פֿערדס עק און ווינקט צו אים, שמייכלט, און אירע אויגן שטעכן אים דורך ביז דער זיבעטער ריפּ. ס'בלוט פֿריִערט אין די אָדערן. ער האָט געוואָלט שרײַען, ער קאָן נישט. ער האָט געוואָלט אויסשטרעקן די האַנט, פֿאַרשטײן איך. אָט איז זי אַראָפּ פֿון פֿערד, גענומען גײן צו אים. זאַנװל האָט אַ טראַכט געטאָן, נו, אַ בראָך שױן צו מיר, די בחורטע האָט מיך שױן אין אירע לאַפּקעס. ער האָט זי געפֿילט לעבן זיך, אַ קאַלטער שװײס האָט אים באַדעקט, ער האָט פֿעסט אײַנגעקװעטשט דעם קלין אין דער האַנט, אים גענומען אַרײַנקלאַפּן אין די זמאָרע, אין העמד אַרײַן. און נישטא קיין זמארע ער ליגט אויף א בונט שטרוי אין שטאל א וואס א מכשפה קאן האט זאנוויל געטראכט אן אפגעגאסענער מיט שווייס זי האט דאך מיך איינגעשלעפערט גיי זיי א בריה. קאפיטל פֿיר. זאנוויל איז געזעסן ביי רחל'ן אין דער בודע. זאנוויל, וואס ביסט אזוי פארמרה־שחורה'ט? וואס איז? גיי, כ'האב מורא פאר דיר! זאנוויל איז רויט געווארן און זיך צעשמייכלט, גארנישט רחטשען! שעם זיך! קומסט צו מיר אזא אומעטיגער, דו! כ'האב דיך פיינט! זי האט זיך א ווארף געטאן אויף אים און זיך ארומגעוויקלט מיט אירע הענט ארום זיין האלז. זאנוויל האט זי ארומגעכאפט. רחל האט זיך ווי א פיש גענומען ווארפן און צאפלען אין זאנוויל'ס הענט און אלץ טיפער זיך גענורקעוועט אין זיין ברוסט. האב איך היינט געליינט א מעשה האט רחל צו אים שפעטער געזאגט קוקענדיג אויף זאנוויל'ן דורכן שפיגעלע וואס איז געהאנגן אויף א שטריק, איז זי שיין? נו, לאמיר טאקע הערן האט זאנוויל מיט א שמייכל זיך געבעטן, וויל איך נישט, כ'וועל שוין דיר גארנישט דערציילן, גארנישט, הערסט? רחל האט זיך אויסגעדרייט, אריבערגעווארפן א האלבן קאפ האר איבערן פנים, געקוקט וואס פאר א איינדרוק דאס וועט מאכן אויף זאנוויל'ן. וועסט שוין גאר דערציילן? האט זאנוויל זיך צולאכט. נישט ביי מאטי'ן, האט רחל גענטפערט מיט א קאפריז פון א קליין מיידעלע און איז נענטער צו צו זאנוויל'ן, ווייסט גאר וואס? לאמיר ווערן ברוגז, גוט? זאנוויל איז אויפגעשפרינגן א צערייצטער, געכאפט רחל'ן אויף די הענט און זי גענומען וויגן מיט א געוואלדיגער שנעלקייט, שעפטשנדיג, וועסט דערציילן? וועסט? כ'וועל דערציילן, כ'וועל! זאנוויל'שי קרוין, לאז מיך אפ! האט זיך רחל צעשריגן. זאנוויל האט זי אראפגעלאזט פון זיין ארעמס. ביסט א ווילדער! האט רחל געזאגט און זיך אוועקגעזעצט אויף א בונט שטרוי. האט אים געוויזן אויף מיט דער האנט א פלאץ נעבן זיך. זעץ דיך! זי האט ארויפגעלייגט זאנוויל'ס קאפ אויף איר שויס און גענומען דערציילן א מעשה פון א פארבלאנדזשעטן פרינץ. וואָס איז געריטן וואַלד איין, וואַלד אויס, געזוכט זיין געליבטע. דער פּרינץ האָט דערהערט פון דער ווייטנס אַ פרויען-שטימע, האָט אונטערגעשפּאָרט זיין פערד און איז צוגעקומען. שיין מיידל, וואָס וויינסטו? האָט זי דער פּרינץ געפרעגט. ווי זאָל איך נישט וויינען, האָט דאָס מיידל געענטפערט, אַז איך האָב מיין חתן פאַרלוירן? וויין נישט, שיין מיידל. איך בין דיין חתן, קום מיט מיר! און ער האט זי איינגעוויקלט אין זיין ווייסן פלאשטש, ארויפגעזעצט אויפן שווארצן פערד און פארשוואונדן וואלד איין וואלד אויס. רחל איז אנטשוויגן געווארן. זאנוויל איז געלעגן א צוטראגענער, האט געפילט אז אלץ ביי אים הויבט זיך, שפארט זיך אין האלז אריין, ווערגט אים. רחל ווייסט נישט אז ער איז א גנב, האט זאנוויל א טראכט געטאן, ער מוז איר באלד זאגן. ער האט איינגעקוועטשט די פויסטן און זיך אויפגעשטעלט. רחל, האט זאנוויל געזאגט מיט א פארשטיקט קול, דו ווייסט אז איך בין א גנב, א פערד גנב? דו ביסט דאך א שטארקער! האט רחל אויסגעשריגן, זיך טאנענדיג צו אים א דערשראקענע, מען דערציילט אז דו לייגסט אוועק א דריי יעריגן אקס מיט איין קלאפ צווישן די הערנער, דו ביסט נישט קיין גנב. א גנב דערקען איך באלד, ער האט אזעלכע קאלטע שארפע אויגן, און דו האסט דאך אזעלכע גוטע אויגן. און זי האט זיך גענומען בעטן, נעם מיך נאכאמאל אויף דער האנט, וויג מיך, אט אזוי, שטארקער, שטארקער. זאנוויל האט זיך אין אלעם פארגעסן, ער איז ארומגעגאנגען מיט רחל'ן אויף זיינע הענט, זי געוויגט, און רחל האָט זיך געטוליעט אַלץ שטאַרקער צו אים, געזוכט אַ פּלאַץ, וווּ זי זאָל קאָנען מיט לייב און לעבן אַריין אין זאַנווילן. שפּעט ביי נאַכט האָט זאַנוויל רחל אַהיימגעפירט. ער האָט איר געוואָלט דערציילן וועגן זיינע פּלענער, נישט געפונען קיין ווערטער און געבליבן שטיל. פארוואס דערציילסטו מיר גארנישט? האט רחל אים ברוגזליך געפרעגט. גלויב מיר רחל, כ'וואלט דיר אלץ דערציילט. אז כ'בין אליין און קלער קומט אלץ אויס אזוי שיין פונקט ווי דו דערציילסט. און אז כ'וויל דיר איבערדערציילן קלעבט זיך נישט די צונג צום גומען. רחל האָט פֿעסטער געדריקט זײַן האַנט און געשמייכלט. אָט, מאָרגן, האָט זאַנוויל אָנגעהויבן, גיי איך אָפּטאָן אַ שטיקל אַרבעט, וואָס וועט מיר ברענגען עטלעכע הונדערט רובל. וואָס אַ שטייגער! אָט, דו ווייסט דאָך, אַז זייט ס'האָט אויסגעבראָכן די יאַפּאַנישע מלחמה, האָט מען פֿאַרמאַכט דעם זאָלאַנד. פֿאָניע לאָזט נישט אַרײַנפֿירן נאָך פּרײַסן קיין פֿערד. ער שרעקט זיך א פנים עס זאל אים נישט אויספעלן. נעכטן קומט צו מיר משה קוניארזש און שלאגט מיר אן זאל אריבערשווארצן א פארטיע פון פופציג פערד איבער די גרעניץ. און האסט גארנישט מורא? מען קען דאך שיסן. ווער קלערט וועגן שיסן? מען שיסט נישט. און אז עס מאכט זיך שלעכט שיסט מען צוריק. און וועגן רחל'ען טראכסטו גארנישט. זאַנוויל איז צעמישט געוואָרן, געוואָלט עפּעס זאָגן, זיך פאַררויטלט און זי גענומען קושן. רחל איז געגאַנגען אַ גליקלעכע און געגלעט זאַנווילס האַנט. אונטערן שטאָט זענען זיי זיך צעגאַנגען אין פאַרשידענע זייטן, אַז מענטשן זאָלן זיי נישט באַגעגענען. קאפיטל זעקס, פרי מארגן, תרצה האט אפגעקאכט א שטשאוו, אנגעשלאגן מיט אייער, אפגעזאטן א טאפ קארטאפל, צושטעלט אויפן טיש אפצוקילן, האט זיך אביסל צוגעזעצט און זיך פארטראכט. שלמה דארף באלד אריין פון דאווענען, און דאכט זיך ס'איז שוין צייט זאנוויל'ן צו וועקן, גאנצע נעכט שלעפט זיך דאס ארום, וואו דער שווארץ יאר ווייס. תרצה האט באטראכט זאנוויל'ן וועלכער איז געשלאפן לעבן דער טיהר מיט די קוטשמע האר צעווארפן איבערן ווייסן שטערן. קיין עין הרע אויסגעהאדעוועט א יונג, דאס קאן דאך מויערן ברעכן. אן אנדער מאמע וואלט דאך פון אזא זון געשעפט נחת. און איך? היינט די שעה זאל נישט געשען און מען כאפט אים, האט תרצה אפגעזיפצט, א קלייניגקייט, פֿופֿציק פערד אריבערפירן איבער דער גרעניץ, און ווער איז שולדיג אז נישט דער שיינער טאטע? כ'האב קנאפ געוואלדעוועט, געשריגן, שלמה, גענוג איין פערד-הענדלער אין די משפחה, גיב דעם יונגל פאר א בעל מלאכה! נו, מער האָט מיר נישט געפֿעלט. ער האָט עס מיך אָפּגעמאָסטן מיט זײַן גנבֿיש אויג און מיר געמאַכט אַ מי-שברך, אַז דער מאַמעס מילך איז מיר צו חלום געקומען. תּרצה האָט אַרײַנגעשנײַצט אין פֿאַרטעך און ווײַטער געטראַכט. כ'האָב קיין מאָל קיין נחת נישט געהאַט פֿון מײַנע קינדער. פֿון צוועלף געבליבן דרײַ. זאַנוויל איז פֿון תּמיד אָן געווען אַ מזיק. קינדער פֿלעגן זיך נישט וועלן שפּילן מיט אים. ער פלעגט זיי שלאגן מכות רצח, דעם רבי'ן אויסגעשעדיגט. די שכנות האבן באלד געזאגט אז קיין גוטס וועט פון אים נישט ארויס. מאל דיר, א קינד ווערט געבוירן מיט א הייבל און מיט א ווילדן קוויטש. ווי איז דאס געהערט געווארן? און קנאפ פארשווארצט מיר שרה דעם קאפ. טליקעט זיך אַרום, און יעדן טאָג הענגט אויף דער שול אַ נײַער פּאַסקוויל. אַוודאי וואָלט מען זי געמעגט חתונה מאַכן פֿריִער נאָך פֿאַר חנהן, כאָטש זי איז ייִנגער. אַלעווײַל זאָל איך, רבונו של עולם, האָבן נחת פֿון חנהן? קריגט, דאַכט זיך, אַ לײַטישן יונג. זאַנוויל האָט זיך איבערגעטרייסלט, געעפֿנט ברייטע אויגן, בלאָע אויגן. פֿאַרלײגט זײַנע הענט אונטערן קאָפּ, זיך איבערגעצױגן און זיך פֿונאַנדערגעגעניצט. גרױסער טאָג! ער איז גיך אױפֿגעשפּרונגען, זיך אײַנגעװאַשן, אָנגעטאָן זײַנע לאַקירטע שטיװל, פֿאַרקעמט זיך אַ פּאָלקע, גענומען די הענט אַרום די זײַטן, געכאַפּט אַ טענצל און זיך צעשריגן, מאַטקאָ, פּאָדאַװאַי! ביסט דאָך ערגער פֿון אַ גױ! האָט תרצה געזאָגט, אן ערל אז ער הויבט זיך אויף איז ס'ערשטע פאטשעזש, און דו, נישט גערעדט, מאמע! האט זאנוויל געענטפערט, ארומגעכאפט די בארוועסע תרצה און גענומען טאנצן מיט איר איבער געוואלד. לאז אפ דו שייגעץ איינער! סם וועל איך דיר געבן! זאנוויל האט זיך פונאנדערגעלאכט, געמאכט א שנאפס און זיך געזעצט איבער א שיסל שטשאוו מיט קארטאפל. שלמה איז אריינגעקומען מיטן טלית זאק אונטערן ארעם, געוואלט עפעס זאגן, נאר תרצה האט איהם איבערגעהאקט די רעד. טאטע, פאטער, א שיינעם תכלית האסטו געמאכט פון דיין גן-עדן-פירער. אויף מיינע שונאים'ס קעפ געזאגט. א יונג הויבט זיך אויף ווי א בהמה, זאגט קיין אידיש ווארט נישט, און כמאליעט אריין א שיסל קארטאפל מיט שטשאוו. האסט נישט געפאלגט, שלמה? טא נא! שלמה האט פארקוועטשט די ליפן, געוואָרן בלאַס ווי קרייד. ווער זשע פאַרשטומט דו אַלטער קאָכלעפל? ווער פרעגט דיך? זאַנוול האָט געקייט און געשמייכלט. אַ גנב דאַרף נישט דאַווענען! שלמה האָט נישט געענטפערט. ער איז געגאַנגען אויף און אָפּ איבער דער שטוב. ער האָט געפילט, אַז תרצה איז גערעכט. נאָר צוגעבן האָט ער נישט געוואָלט. שלמה האָט זאַנוולן זעהר ליב געהאַט און פיל זאַכן מוחל געווען. ער וועט עלטער ווערן האט שלמה זיך געטראכט וועט ער אנדערש ווערן, שלמה איז אין דער יוגנט אויך נישט בעסער געווען, דערפאר איז זאנוויל א גיבור, דערצו א ריזיקאנט, צוויי זאכן וועלכע א פערד גנב דארף באזיצן און פאר וועלכע פערד גנבים האבן גרויס דרך ארץ. שלמה האט געוואוסט אז זייט זאנוויל איז אריין אין געשעפט קוקט מען אויף אים אינגאנצן אנדערש. כ'האב זיך היינט געזעהן מיט משה קוניאש, האט שלמה איבערגעריסן די שטילקייט, נו, ער וועט באלד זיין. ווי איך פארשטיי פון זיינע רייד וויל ער אפרייסן א פאר רובל. ער טענה'ט אז ער קען קריגן ביליגער. ביליגער? א רוח אין זיין גראבן קאלדן אריין. הערסט טאטע, אז ס'וועט פעלן א גראשן ריר איך זיך נישט פון ארט. אזא כיטרער פארץ. כ'וועל אים נאך אמאל דעם קאלדן איינפרעסן. נו, גענוג, גענוג, הער אויף צו שרייען. ער גייט. האט שלמה א זאג געטאן און געגאנגען צו דער טיר. א דיקער הויכער איד, אין א ריפסענעם כאלאט איז אריינגעקומען. גוט מאָרגן! גוט יאָר, רב משה! האָט שלמה געענטפֿערט און אים געשטעלט אַ שטול. זעץ זיך! משה האָט זיך פּאַמעלעך אַוועקגעזעצט מיט אַ קרעכץ, אָפּגעפּרײַכט, אַרויסגענומען אַ פּעקל ציגאַרן און מכבד געווען דעם עולם. נו, זאַנוויל, האָט משה אָפּגעהוסט, ביסט גרייט צו פֿאָרן הײַנט בײַ נאַכט? אויב מיר וועלן נאָר דורכקומען, האָט זאַנוויל געענטפֿערט, בין איך צו יעדער צײַט גרייט. וואָס הייסט? דאַכט זיך, כ'בין שוין דורכגעקומען מיטן טאַטן. וואס טויגן די אלע דיבורים ר' משה, אויב איך וועל נישט זעהן צוויי הונדערט קערבלעך אויפן טיש ריר איך זיך נישט פון ארט. איר טענה'ט איר קענט קריגן ביליגער? מיטן בעסטן פארגעניגן, כ'האב צו אייך גארנישט. עה, זאנוויל, האסט דאך עפעס צופיל פעפער אין די נאז, א פנים די געשעפטן גייען דיר צו גוט, אז דו ווארפסט זיך אזוי מיט הונדערט און פופציג רובל. זעה. ס'מוז דאך זיין מיט א שכל. די גאנצע חתונה וועט נעמען קנאפער פאר א שטונדע. און פאר א שטונדע הונדערט און פופציג רובל איז דאכט זיך גאנץ שיין. ראטשילד אליין וואלט זיך נישט אפגעזאגט. גיי שוין גיי זאנוויל, מאך זיך נישט נאריש, זעהסט? ווען כ'וואלט געווען זיכער אז די פערד זאלן דורכגיין, נו, איז נאך א פופציגער. אבער גזלן, וואס טוה איך די שעה זאל נישט פארשוין און מען נעמט איבער אלע פערד? הא? ווילסט זיין א שותף צום שאדן? שווייגסט? דאס איז נישט מעשה סוחר זאנוויל. זאנוויל איז געזעסן אן אנגעבלאזענער און האט גארנישט געענטפערט. ער האט געוואוסט אז משה וועט אים פאררעדן. דאס איז א כיטרער פוקס, כמעט אלע פערד זענען מיינע. משה האט זיי אפגעקריגן בחצי חינם, און יעצט וויל ער נאך אפרייסן פופציג רובל? ניין! זאנוויל האט זיך אויפגעשטעלט. ר' משה! בחינם וואס איר מאכט קאליע רייד, ס'וועט העלפן ווי א טויטן באנקעס, ווייניגער איידער צוויי הונדערט רובל נעם איך נישט. משה האט געקוקט זאנוויל אין די אויגן און געשמייכלט, עה זאנוויל, גייסט דאך גאר עפעס פון די כלים ארויס. נו שלמה, מיר וועלן שוין דורכקומען, ברענגט אריין שנאפס. תרצה האט דערלאנגט בראנפן און עפעס צו פארבייסן, משה האט ארויסגענומען מיט א קרעכץ א דיקן טייסטער, אויסגעציילט צוויי הונדערט רובל און זיי געגעבן שלמה'ן. מ'האט געטרונקען לחיים, זיך געווינטשן אז דער שם יתברך זאל העלפן בשלום דורכצוקומען, און מען איז זיך צעגאנגן. קאפיטל זיבן פארנאכט איז זאנוול רואיג אריין צו משה קוניאש אין הויף, קלאפנדיג מיט זיין שפיצרוט אין די לאקירטע כאלעוועס. די פערד זענען שוין אלע געוועזן אונטערן שטאט אין וועלדל, נאָר זײַן גניאַדער אָגער איז געשטאַנען אַ געזאָטלטער אין מיטן הױף און געפֿאָכעט מיט זײַן לאַנגן עק. דער פּיסק איז געװעזן באַדעקט מיט אַ װײַסע שױם. יעדע װײַלע האָט דאָס פֿערד אַ װאָרף געטאָן זײַן שטאָלצן קאָפּ מיט דער לאַנגער גזשיװע, געקלאַפּט מיט די פֿאָדערשטע קאָפּעטעס, אַז שטיקער ערד פֿלעגן זיך צעשיטן אין אַלע זײַטן. זאַנװל איז צו צום פֿערד מיט אַ מאָדנעם פֿײַף און דאָס גענומען גלעטן איבערן גלאַנציקן האַלדז. דאָס פֿערד האָט אַ פּנים פֿאַרשטאַנען דעם פֿײַף, האָט אים אָנגעקוקט מיטן רעכטן אױג און האָט זיך פֿונאַנדערגעהירזשעט. בײַ דעם אָפֿענעם פֿענצטער איז געזעסן אַ בלאָנד מײדל. אין אײן האַנט האָט זי געהאַלטן אַ בוך און מיט דער צװײטער האָט זי לײַכט געריבן קלײנע שמעקנדיקע בלעטלעך פֿון אַ מירטאָ-בלום, װאָס איז געשטאַנען אױפֿן פֿענצטער. דאָס איז געוועזן משהס יונגסטע טאָכטער. דאָס מיידל, דערזעענדיק זאַנוולען, האָט אויפגעהערט לעזן דעם בוך און גענומען קוקן אויף אים. זאַנוול האָט באַמערקט איר בליק, זיך געשטעלט אין אַ פּאָזע און מעשה אַקטיאָר, איר געקוקט גלייך אין די אויגן אַריין. דאָס מיידל האָט זיך פאַרשעמט, געלאָזט ליגן דעם בוך און אַוועק מיט אַ הילכיק געלעכטער.

זאַנװל האָט זיך געזעגנט מיט משהן, אַרױף אױפן פערד, זיך צעפײפט אױף זײן שטײגער, קלעפּנדיק דעם פערדס האַלדז, און איז אַרױס דורך אַ הינטערשטן טױער. ער האָט יעצט אינגאַנצן פאַרגעסן װעגן די פערד, ער האָט רחלען צוגעזאָגט דורכצורײיטן דעם טראַקט לעבן די גערטנער, לאז זי זעהן ווי איר זאנוול זעהט אויס אויפן פערד. ער וועט זי ארויפנעמען ווי יענער פרינץ, גוט צוטולן צו זיך און מיט איר אוועקפאטשן. אויפן שאסיי האט זאנוול אונטערגעשפארט זיין פערד, דאס פערד האט א צי געטאן דעם פאדערשטן טייל פון זיין קערפער, זיך עטוואס אויסגעצויגן און זיך פאנאנדערגעטראגן איבערן שאסיי לייכט ווי א פויגל. רחל איז געשטאַנען לעבן טראַקט און געוואַרט אויף זאַנוולען. זי האָט דערזען, ווי אַ שיין צוגאָווע פֿערד טראָגט זיך אויפֿן שאָסיי, אַ הויכער רייטער זיצט גלײַך ווי אַ ווירע, האָט זי אַ ציטער געטאָן, זאַנוול פֿאָרט! זאַנוול איז צוגעריטן נאָענט צו רחלען, דאָס פֿערד האָט זיך גענומען דרייען אַרום און אַרום, רחל האָט עס אָנגעכאַפּט פֿאַרן צוים. ווי שיין דו ביסט זאנוויל אויפן פערד, ווען כ'וואלט זיך נישט געשעמט אז א באקאנטער זאל אונז טרעפן וואלט איך ארויף צו דיר. שפרינג אראפ, כ'וועל דיך א קוש טאן, האט רחל געזאגט און אראפגעלאזט די אויגן. זאנוויל האט זיך פאררויטלט, אראפגעשפרינגן און געהאלזט רחל'ן. דאס פערד איז געבליבן שטיין, אויפגעשטעלט די אויערן, צעעפנט ברייטער זיין קלוג אויג און געקוקט אויף דעם פארל. ביסט זיכער אז מען וועט דיך נישט כאפן זאנוול? און אז יא, וואס וועל איך טון, וועל דיך שוין קיינמאל נישט זעהן? קיינמאל? מיך וועט קיינער נישט כאפן, שרעק זיך נישט רחטשע, מארגן וועלן מיר זיך זעהן. נו, טא נעם מיך נאכאמאל ארום, אזוי, שטארקער! זאַנוול איז שוין געזעסן אויפֿן פֿערד, געקוקט מיט זײַנע ליבע קינדערשע אויגן אויף רחלען, געדריקט איר האַנט און געשמייכלט. רחל האָט געגלעט זײַן פֿערד, געהייסן אים פֿאָרן גיך, זייער גיך. זאַנוול האָט זיך עטוואָס אויסגעבויגן, אונטערגעשפּאָרעט דאָס פֿערד. דאָס פֿערד האָט זיך מיט אַ מאָל אַ צי געטאָן, געוואָרן לענגער, און איבער דער שאָסיי האָבן זיך גענומען הייבן וואָלקנס שטויב. רחל איז געשטאנען א לענגערע צייט פארזונקען אין רעיונות און נאכגעקוקט זאנוולען. קאפיטל אַכט. אז זאנוול איז צוגעקומען צום וועלדל האט ער פון דער ווייטנס דערזען זיין פאטער מיט צוויי יונגן, איז גיך אראפ, גענומען בינדן די פערד, א פערדס פיסק צום צווייטנס עק, און אזוי איינס הינטערן אנדערן, זיך נאכדעם געזעגנט מיטן פאטער, און איז פאמעליך אַרױסגעריטן דורך הינטערװעגלעך פֿון װעלדל. די צװײ יונגן זענען אים נאָכגעריטן. דעם גאַנצן װעג האָט זאַנװל געװאָלט טראַכטן װעגן דער גרענעץ, נאָר יעדעס מאָל איז אין אים אין דער מיט אַרײַן רחל. און װאָס װעט טאַקע זײַן, אַז מע װעט אים הײַנט בײַ נאַכט שיסן? האָט זאַנװלען דורכגעבליצט אַ געדאַנק אין מוח. ער האָט זיך צעשמײכלט. אַרויסגענומען פֿון חאָלעווע אַ פּלאַטשיק פֿלעשל שנאַפּס און מיט עטלעכע זופּ פֿאַרטריבן דעם געדאַנק. אָט זענען זיי שוין געוועזן אויף דעם וועג פֿון דער זשאָלדעווקע. האַלט! האָט זאַנוול שטיל געזאָגט און אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט. די פּאַרטיע האָט זיך אָפּגעשטעלט. דאָ וועלן מיר וואַרטן ביז ס'וועט גוט פֿינצטער ווערן. איצט, חבֿרה, נעמט די בלאָז מיט בראָנפֿן און רײַבט אײַן די פֿערד די קעפּ, זיי זאָלן נישט הירזשן. אַלץ זאָל געטאָן װערן שאַ שטיל, נישט קײן איבעריק פּיפּס, איר הערט? די פֿערד זענען באַלד געװאָרן רואיקער, װי זײ װאָלטן פֿאַרשטאַנען די געפֿאַר, זיך גענומען רוקן אײנס צום צװײטן מיט אַראָפּגעלאָזטע קעפּ און זענען געבליבן שטײן װי צוגעשמידטע. זאַנװל האָט באַטראַכט די צונױפֿגעדריקטע פּאַרטיע מיט אַראָפּגעלאָזטע דרעמלדיקע קעפּ און עפּעס אַ רחמנות-געפֿיל האָט אים אַרומגענומען. אַרום איז געװען שטיל. ווען נישט ווען האָט אַ בלאָז געטאָן אַ ווינטל, מיטברענגנדיק דעם פֿײַכטן שאַרפֿן ריח פֿון יאַלאָוועץ און פֿאַרטיקע פּלאָמבערן. די זשאָלדעווקע איז זיך גערונען רואיק, פּאַמעלעך, ס'האָבן זיך געהויבן קליינע דינע פֿיאָלעטע וואַלן, אײַנגעשלונגען איינע די צווייטע. זאַנוול איז געלעגן אויף דעם בויך און געקוקט, ווי עס וואַקסן פֿון וואַסער אַרויס טונקל-בלויע בערג, צעוואַקסן זיך אין הימל אַרײַן. אַ רױטלעכער פּאַס האָט זײ דורכגעשניטן, און די בערג זענען געבליבן הענגען צװישן הימל און װאַסער. זאַנװל האָט דערפֿילט, װי עפּעס צעגיסט זיך איבער אַלע זײַנע גלידער, און ער איז געװאָרן לעבעדיקער, װילדער. ס'האָט זיך אים געדאַכט, אַז די טונקל-פֿיאָלעטע װאַלן רופֿן אים, און ער האָט גרױס חשק געהאַט אַראָפּצוּװאַרפֿן פֿון זיך די קלײדער און כאַפּן אַ שװים. חברה, מיר וועלן גאָר כאַפּן אַ שווים! האָט זאַנוול זיך געווענדעט צו די צוויי יונגן. זיי האָבן אויפֿגעהויבן די אַראָפּגעלאָזטע קעפּ, זיך איבערגעקוקט און געקוועטשט מיט די פּלייצעס, און געהייסן האָט עס, אַז דער האָבער שטעכט, קריכט מען אויף גלײַכע ווענט. זאַנוול האָט אַ שפּײַ געטאָן גלײַך אין וואַסער אַרײַן, אַ ברום געטאָן, פֿלאָקן-שיסער, און גענומען שנעל אַראָפּוואַרפֿן פֿון זיך די קליידער. און דאָס שטילע װאַסער האָט מיט אַ מאָל אַ קרעכץ געטאָן אונטער זאַנװלס קלאַפֿטער. ער האָט דורכגעשניטן עטלעכע קרײַזן און איז אַרױס. שוטים, װאָס װײסט איר, װאָס גוט איז? האָט זיך זאַנװל געװענדעט צו די יונגן, אָנכאַפּנדיק זיך בײַ אַ דיקע צװײַג פֿון אַן אַלטן בױם, װאָס איז געװאַקסן בײַם ברעג, און זיך גענומען ציִען. ס'איז געווארן אלץ פינסטערער און פינסטערער. די פארטיע פערד איז געשטאנען רואיג ווי פון שטיין אויסגעהאקט. מען האט אפגעגאסן די פערד מיט קאלט וואסער, זיי זענען לעבעדיגער געווארן. די פארטיע האט זיך שטיל גערירט פון ארט. שטיל, עס האט זיך נאר געהערט דאס ריטמישע קלאפן פון די קאפיטעס, ווען נישט ווען האט זיך צוהירזשעט א פערד. פֿון דער װײַטנס האָט זיך באַװיזן אַ רױט פֿײַערל, דאָס איז געװעזן די קײט, אַ הױכער װײַס-געפֿאַרבטער קלאָץ מיט שװאַרצע פּאַסן און מיט אַ לאַנגע קײט אַראָפּ. זאַנװל האָט פֿאַרקערעװעט אין אַ זײַטיק װעגל, גענומען רײַטן זײער פּאַמעלעך. ער האָט געהאַלטן אין אײן גלעטן זײַן אָגער און פֿון מאָל צו מאָל אים מכבד געװען מיט אַ קלעצל צוקער. טריט. די פארטיע האט זיך אפגעשטעלט, געשטאנען א וויילע, עס איז ווידער שטיל געווארן, און מ'האט זיך גערירט פון ארט. זאנוול האט זיך ארומגעקוקט, נאך א פופציג טריט און די פערד זענען אין פרייסן, ער האט זיך ווידער פארקערעוועט אין א קליין זאמדיג וועגל און גענומען טרייבן די פערד דורך שטעכנדיגע אגרעס-קוסטן. פון דער ווייטן זענען אקעגנגעקומען צוויי זעלנער, זאַנוול האָט בשעת מעשה אַ ציטער געטאָן, נישט לאַנג געקלערט און געהייסן יאָגן די פֿערד וואָס כּוח נאָר. די פֿערד האָבן זיך צעטראָגן, די זעלנער האָבן אָנגעשטעלט די ביקסן, די יונגן זענען אַראָפּגעשפּרונגען און צוריקגעלאָפֿן. זאַנוול איז געוואָרן שטאַרק אויפֿגערעגט. הינטישע לעבערס! די כאָלערע וועט אײַך שוין נעמען! ער איז אנטקעגן געפארן די זעלנער. די זעלנער האבן אים אפגעשטעלט, גענומען אפבינדן די פערד. זאנוויל האט גענומען טענה'ן מיט די זעלנער, זיי געוואלט אונטערקויפן, ס'איז נישט געגאנגען. א קאלטער שווייס האט באדעקט זיין גאנץ לייב. ער האט א קריץ געטאן מיט די ציין, און וואס כח נאר אונטערגעשפארט זיין אגער. דאָס פֿערד האָט זיך אַ ריס געטאָן, אַנידערגעשלײַדערט מיט די פֿאָדערשטע פֿיס איין זעלנער און זיך צעטראָגן, װי אַ פֿײַל פֿון בױגן. די פּאַרטיע האָט זיך אָפּגעריסן, איז נאך, דער צװײטער זעלנער, איז צעמישט געװאָרן, גענומען נאָכשיסן, געהרגעט עטלעכע פֿערד, נאָר זאַנװל איז שױן געשטאַנען אױף דער צװײטער זײַט גרענעץ און געװיזן די זעלנער אַ לאַנגע נאָז. אױף דער צװײטער זײַט גרענעץ האבן שוין צוויי דייטשן אים אפגעווארט, איינער האט אוועקגעפירט די פארטיע פערד, און דער צווייטער האט זאנוויל'ען איינגעלאדן אויף א קופל ביר. נישט ווייט פון שענק האט זאנוויל באמערקט אויף דעם גראז קופקעלעך מענטשן, דאס זענען געזעסן מולכערס, אט יענע וואס פירן איבערגענוצטע קליידער דורך די גרעניץ. זיי האבן אפגעווארט דעם בערלינער צוג וואס האט געדארפט אנקומען פונקט איינס ביינאכט. מיט דעם צוג קומען אן די סוחרים פון אלטווארג, עפענען דא די סחורה, און יעדער פון די מולכערס טוט זיך אן עטליכע שטיק און פארט אריין נאך פוילן. עס איז געזעסן א קופקעלע עלטערע אידן אין לאנגע כאלאטן און זיך געשמועסט געלאסן. זיי האבן מקנא געווען יעקע-נאר, אזוי האבן זיי גערופן דעם דייטש, ווי ער לעבט זיך רואיג, און צום מערסטן האבן זיי מקנא געווען דעם שענקער וואס האט געהאלטן די שענק ביי דעם טראקט און געלייזט בייטאג און ביינאכט. דאס זענען געווען צום מערסטן יורדים, שיינע חסידים, וועלכע האבן שוין אלץ פרובירט, אפילו מלמדות, נאר עס איז נישט געגאנגען, האבן זיי גענומען אריינפארן נאך פרייסן, אנטון יעדער צו עטליכע רעק, צו עטליכע פאר הויזן, דורכפירן די גרעניץ און זיך מאטערן. ביי א צווייטע קופע זענען געזעסן ווייבער אין שייטלען און געהאלטן אין איין בארעדן אט יענע מיידלעך וואס זענען געזעסן אביסל ווייטער, אויסגעמישט מיט שיקסעס, שקצים און יונגן. פונעם פלאץ וואו די יונגווארג איז געזעסן האט זיך געטראגן א הילכיג געלעכטער. די יונגן פלעגן אויסציען א מויד אדער א שיקס אויף דער גראז און זיך נעמען וועטן אז זי טראגט אונטער דעם קלייד גארנישט, כדי זי זאל קענען אלץ מער אנטון. די מויד איז דערבײַ געלעגן און געמאַכט קולות, ביז אַ ייִדענע האָט שוין נישט געקאָנט צוהערן, איז זי צו צו זיי און גענומען זידלען. האָט מען אָפּגעלאָזט די מויד, און עפּעס אַ יונג, אַ חצוף, איז אויפֿגעשפּרונגען, אַרומגעכאַפּט די ייִדענע און איר געוואָלט אַ קוש טאָן. די ייִדענע האָט גענומען שרײַען, און אַלע אַרום האָבן געפּלאַצט פֿון געלעכטער. עס איז דורך אַ דײַטש מיט אַ דיקן ציגאַר זיך אָפּגעשטעלט, געשטאַנען אַ ווײַלע און אויסגעשפיגן שמוציגע יודן און געגאנגן ווייטער. זאנוויל איז אריין אין שענק, אויסגעטרינקן עטליכע קופל ביער, פארויכערט א ציגאר און זיך געזעגנט מיט דעם דייטש און איז ארויס. די סוחרים מיט די קופקעס סחורה זענען שוין געהאט אנגעקומען, האבן עס צעלייגט אינמיטן פעלד. די מולכעס האָבן פֿון זיך אַלץ אַראָפּגעװאָרפֿן, געשטאַנען אין די העמדער און די גאַטקעס, די װײַבער אָן די בלוזקעס און די האַלקעס, און זיך געשטופּט, געריסן צו די סוחרים, און װער עס איז געװען שטאַרקער, האָט געכאַפּט מער. די װײַבער האָבן געשלאָגן די מױדן, און די מײדן האָבן אַרונטערגעריסן די שײטלעך בײַ די װײַבער, און אָט איז צו אַ האַלב-נאַקעטער שגץ שטיל אָפּגעבונדן דאָס בענדל פֿון דער האַלקע בײַ אַ מיידל. דאָס מיידל האָט געטאָן אַ שטרעק אויס די האַנט, געוואָלט כאַפּן אַ לײַבל, איז זי שטײן געבליבן אין אַ פּאָר קורצע לײַוונטענע מײַטקעס. די יונגן מיט די שגצים האָבן זי אַרומגערינגלט, געמאַכט אַ ראָד, זיך פֿונאַנדערגעטאַנצט, זי נישט געלאָזט אַרויס. אָט האָט זיך דורכשפּאַצירט דער ייִדישער אָביעשטשיק מיט די ביקס אויף די אַקסלען, זיך געוויצלט מיט די ייִדן, געגעבן זיי עצות. באַלד איז אַרויס עפּעס אַ געזונטע מויד, גענומען דעם זעלנער אונטערן אָרעם און אַוועק מיט אים אין וועלדל. זאַנוויל איז געשטאַנען פֿון דער ווײַטנס, זיך צו אַלעם צוגעקוקט, ער האָט אַ שפּײַ געטאָן, אויסגעשריגן שטינקערס אין דער נאַכט אַרײַן און פֿאַרשווונדן אין אַ זײַטיק געסל.

די חברה האבן זיך איבערגעקוקט. נו טאקע, האט זיך דער געלער געווענדעט צום קליינעם, אזוי מיט דעם מוזטו זיך אריינמישן? ווען ער פארפארט דיר, וואלט מיך עפעס געהארט, אסור! וועסט זיך נאך אמאל דערשפילן! און דו זאנוול, וואס רעגסטו זיך באלד אזוי אויף? לאז דיר דאכטן א הונט בילט! פילייכט וואלסטו מיטגענומען א פעקל זיידנס? געמאכט! האט זאנוול געענטפערט. וויפיל גיבסטו? וואס הייסט? קריגסט א צענערל! ניין, גוטער ברודער, פֿופֿצן! דער געלער איז געשטאַנען אַ ביסל, געטראַכט, עס גייט. די פּאַרטיע האָט זיך אָפּגעשטעלט, דער געלער איז ערגעץ אַוועק, געזוימט זיך עטלעכע מינוט און געבראַכט אַ גרויסן פּאַק זיידנס. זאַנוויל האָט אַרויפֿגעמאַכט די פּאַסקעס איבער זיינע אַקסלען, האָט דעם פּאַק לייכט אַריבערגעוואָרפֿן איבער די אָרעמס און גענומען שפּרייזן. נישט ווייט פֿון גרעניץ האָבן זיך די חברה צעטיילט אין צוויי פארטיעס. דער געלער האט געפירט. אלע האבן אויסגעטאן די שטיוול, פארקאטשעט די הויזן און זיך אפגעשטעלט. דער געלער איז אליין אוועק אין וועלדל געוואר ווערן וואס עס הערט זיך. ער איז באלד געקומען צוריק מיט א זעלנער. געטאן א מאך מיט דער האנט און די פארטיע איז אן שטערונג דורך די גרעניץ. דורכן וואלד האט מען גענומען גיין איינציקווייז. דעם גאנצן וועג האט קיינער קיין ווארט נישט גערעדט. ביי דעם קלענסטן שאָרך זענען אַלע אַרײַן אין דער טיפֿער תּבֿואה, מיט די געפּעק, געלעגן אַ לענגערע ווײַלע, ביז ס'איז ווידער שטיל געוואָרן און געשפּרייזט ווײַטער. זאַנוויל איז געגאַנגען אַ מידער. דער טאָג האָט אים עפּעס אויסגעמאַטערט, און ער האָט געפֿילט, ווי אַלע גלידער ברעכן אים. ער האָט עטלעכע מאָל געוואָלט קלערן וועגן רחלען, נאָר ער האָט בשום אופֿן נישט געקאָנט צונויפֿנעמען זײַנע געדאַנקען. ארום דריי אזייגער ביינאכט איז די חברה געקומען אין דעם לעצטן דארף וואס געפינט זיך אונטער די שטאט, זיי האבן אראפגענומען די פעק און זיך געזעצט רוען אין א טאל אויף דער לאנקע, מיטאמאל האבן זיי דערהערט ווי א רייטער קומט אן, די חברה האבן געכאפט די פעק און זיך צושאטן אין אלע זייטן, זאנוויל איז אנטלאפן אן א היטל, ער איז געווען זייער אויפגערעגט, געשפאנט, גיך געפילט א שרעקליכע מידקייט, ס'האט זיך דערהערט א שיסעריי, מען יאגט, האט זאנוויל א טראכט געטאן און געבליבן שטיין, האט פאר זיך דערזעהן דעם אלטן בית עולם, ער האט זיך פלינק ארויפגעכאפט אויפן פארקאן, אריבערגעשפרונגען לייכט ווי א קאץ און גענומען גיין צווישן די מצבות, קאלטבלוטיג, רואיג, ער האט זיך אויסגעזוכט א הויך בערגל, אונטערגעלייגט דעם פאק, זיך אנידערגעווארפן און איז פעסט אנטשלאפן געווארן. קאפיטל נײַן. זייט זאנוויל האט זיך באקענט מיט רחל'ן האט ער גענומען אלץ מער און מער אויסמיידן זיינע פריערדיגע חברים, זיך גענומען מיט זיי זעלטן טרעפן. עטליכע וואכן דורכאנאנד פלעגט ער נישט אריינשמעקן אין שענק אריין, זיין בעסטער פארגעניגן איז געוועזן אין דער פרייער צייט ארויסצוגיין מיט מארווען אויפן ברעג פון דער רוזשיקע, זיך אויסציען אין דעם טיפן גראז און טראכטן, און מארווע פלעגט זיך אויסציען, אויפשטעלן זיינע אויערן, עפענען עטוואס זיינע מאנדל אויגן, קוקן און בורטשען. און אז זאנוויל איז געווען גוט אויפגעלייגט האט ער זיך גענומען קאטשן איבערן גראז, מארווע פלעגט זיך אויפכאפן, זיך צוזעצן אויף די הינטערשטע פיס, א שפרינג טאן צו דעם באלעבאס, אים ארומכאפן מיט די לאפעס, לעקן, דרייען מיט דעם עק, און א געזונט הארציג געלעכטער האט הילכיג אפגעקלינגן איבער די לאנקע. און אַז זאַנװל איז בײז געװאָרן אױף דעם הונט, האָט ער אים געכאַפּט פֿאַר די אױערן, אַרײַנגעשלײַדערט אין דער רזשיקע, דער הונט איז אױסגעשװימען עטלעכע קרײַזן, געקוקט מיט זײַנע מאַנדל-אױגן אױף דעם באַלעבאָס און איז אַרױסגעשפּרונגען. ער האָט זיך אָפּגעטרײסלט און איז צו צו זאַנװלען. זאַנװל האָט פֿון דער װײַטנס געקוקט אױף דעם הונטס נאַסן קערפּער און הנאה געהאַט. נאָר פֿון צײַט צו צײַט האָט זאַנװלען אַרומגעכאַפּט אַ בענקשאַפֿט נאָך זײַנע חבֿרים. נאָך דער שענק, און דעמאָלט האָט ער אין אַלעם פֿאַרגעסן, האָט דערפֿילט, װי עפּעס צעװאַקסט זיך בײַ אים, די מוסקלען װערן שטײַפֿער, ציִען זיך אָן, דאָס האַרץ שפּאַרט זיך פֿון קאַסטן אַרױס. אין אַזעלכע מינוטן האָט ער אַראָפּגערוקט דאָס היטל איבער די אױגן און אַװעק אין שענק אַרײַן. צומארגנס, ווען זאנוול איז אהיימגעקומען פון פרייסן, האט ער געפילט א שרעקליכע בענקשאפט נאך זיינע חברים. עס האט זיך אים געוואלט דערציילן וואס ער האט אויפגעטאן אין דעם נעכטיגן טאג, און ער איז געווען זיכער אז נאר זיי וועלן אים פארשטיין. באלד נאכמיטאג איז זאנוול אוועק אין שענק אריין. דורך דער גאנצער לענג פון שענק צו דער וואנט צו איז ווי אלעמאל געשטאנען א צאלבאנק, אויף דער צאלבאנק האבן זיך געפונען עטליכע באליקעס בראנפן, פעסלעך ביער, אויף א לאנגער קופערנער טאץ מיט לעכלעך זענען געשטאנען גלעזלעך, קופערנע קוואטירלעך און קופלעס. דער פולאפ איז געווען אונטערגעשפארט מיט א דיקן פיר-עקיקן קלאץ, אויף וועלכן עס זענען געוועזן אויסגעשניצט דאטן, יארן און נעמען פון פארשידענע גנבים, הינטער דער צאָלבאַנק איז געזעסן אַ הויכע, דיקע ייִדענע, ברײַנע קאָזאַק, און מיט הנאה זיך געבויערט די נאָז מיט אַ פֿינגער. בײַ עטלעכע טישלעך זענען געזעסן ייִנגן און געגעסן. בײַ אַ ווינקל-טישל זענען געזעסן דרײַ ייִנגן און געטרונקען. בײַ איינעם פֿון זיי אויף דער שויס איז געזעסן אַ יונג געפּודערט מיידל און גערויכערט אַ פּאַפּיראָס. די שענק האָט געשמעקט מיט געבראָטנס. זעט נאר זעט, האט זיך בריינע צעשריגן, טפו! טפו! טפו! א שיינער מענטש, ס'פאסט דיר שוין גארנישט אריינצוקומען אין שענק אריין! פון אלע טישלעך האט זיך געהערט, זאנוול! זאנוול! פון אלע זייטן האט מען ארומגערינגלט, אים געגעבן שלום, זיך געוויצלט. זאנוול האט זיך א צופרידענער אוועקגעזעצט מיט דער חברה ארום א גרויסן טיש. פֿופֿצן פֿלעשלעך לאַגער! האָט זאַנוול אַ געשריי געטאָן. נו, וואָס מאַכט איר עפּעס, חבֿרה? בנאמנות, איך האָב זיך פֿאַרבענקט נאָך אײַך. אַז דו ביסט אַזאַ פּרץ געוואָרן, מע זעט דיך נישט אויף דער ליכטיקער שיין. וואָס טוסטו די גאַנצע טעג? האָט זיך גראַדול, אַ הויכער געשטיפּלטער יונג מיט צוויי שניט אין דער לינקער באַק, אָנגערופֿן. איך ווייס, האָט זאַנוול געענטפֿערט, מען פּאַטערט די צײַט. איך ווייס אַליין נישט מיט וואָס. האט ער דאס איז אמת ברידער האט זאנוול געזאגט און א ווינק געטאן צו די חברה נאש בראט טאר זיך נישט אריינלאזן אין צו ווייטע דרכים מיט א מויד דאס איז א געשעפט פאר יולדן אויב געפעלט דיר א מויד האב חתונה און אויב נישט גיט מען איר א קוועטש און פטור גלויב מיר זאנוול מאנקע הערט דאך דאס נישט האט גראדול ווייטער גערעדט און א גראבן ווינק געטאן מיט די אויגן מען קען מיט איר לעבן א יאר אן א ווייב. חברה האבן זיך געשטיקט פאר געלעכטער. מאנקע איז ברוגז געווארן, ווי לאנג קרענקסטו דו געשטופלטער הונט ווי כ'וועל מיט דיר נישט רעדן? אבער וועגן וואס האסטו זיך אזוי צערעדט? האט זיך זאנוול געפרעגט ביי גראדולן. איך וועל דיר זאגן, האט מיט א שמייכל אנגעהויבן מוישעלע, א יונג ווי א ריז, אנומלט קומט דער קעלבעקער און דערציילט אז דו האסט אים געשטערט. ער איז פארפארן שפעט ביינאכט מיט א פור און געוואלט ביי נתן דעם אגראדניק ארויסנעמען עטליכע קערץ מערן. ער גייט צו און בלייבט א פארציטערטער. דו גייסט ארום איבערן פעלד, האלסט א מויד אויף די האנט און שלעפסט זי איין ווי א פיטשינקע קינד. ער איז שיער נישט צעזעצט געווארן פון געלעכטער, נאר האט מורא געהאט און זיך אפגעטראגן. זאנוול איז בלאס געווארן און זיך צעשמייכלט. עפּעס אַ שײן מײדל? האָט אים מאַנקע געפֿרעגט, צוקומענדיק צו אים. שענער פֿון מיר? זאַנװל, געדענקסט, אַ מאָל בין איך געװען דײַנע, דו פֿלעגסט מיר קױפֿן לאַקירטע שיך, יאָ, יאָ? זאַנװל האָט נישט געענטפֿערט, אַרומגענומען מאַנקען און אַרױפֿגעזעצט זי צו זיך אױף דער שױס. חבֿרה האָבן צעעפֿנט די פֿלעשלעך, געטרונקען און דערצײלט מעשׂות. גראַדול האָט זיך פאַרגאַנוועט אונטער מאַנקעס פּלייצע און איר אַריינגעגאָסן אַ ביסל ביר אין קאַרק אַריין. מאַנקע האָט אַ צאַפּל געטאָן, גענומען זיך פּיעשטשען ווי אַ קליין קינד, געסטראַשעט, אַז זי וועט דערציילן זיין ווייב. וואָס? דו האָסט שוין אַ ווייב? וואָס איך הער? האָט זיך זאַנוול אַ פאַרוואונדערטער געפרעגט. וואס דען ברידער, א הינטיש לעבן דערעסט, איינבעטן זיך א קוש ביי מאנקען? דא קויף איך איר שיך, דא א קארסעט, אז ס'קומט צו עפעס וועט זי דיר ווייזן א פייג, מכות, האב איך א ווייבעלע ברידער א צאצקע, פון ווארשע קומט זי, א קליינס, א שווארץ ווי א מייזל, און נעמט עס קושן, איז ווער איך פארכאפט. און קאכן קאכט זי ברידער אן אנטיק, און וואס דארף איך נאך? דאַכט זיך, אַ גליקלעכער מענטש האָט זיך מאַנקע געװענדעט צו זאַנװלען, און דעסטװעגן מאַכט ער מיר דעם טױט. חבֿרה האָבן געשמײכלט. גראַדול האָט אַ צי געטאָן מיט אײן זופּ אַ קופֿל ביר און אַ קלאַפּ געטאָן זאַנװלען איבער די פּלײצע. קום אַריבער, זאַנװל, מײַנע װיל זיך מיט דיר באַקענען. װוּ האָסטו זי גענומען? ס'הייסט וואו? כ'בין געווען אויף פראגער יריד, נו, באקען איך זיך מיט א מיידל, איז מיר געפעלן געווארן, האט מען געשטעלט א חופה און פארטיג. זאנוויל האט באשטעלט נאך צען פלעשלעך, א דארער יונג האט ארויסגעצויגן א הארמאניע, פארשארצט זיין קליין היטעלע, איינגעבויגן דעם קאפ און גענומען שפילן א וואלץ. מאנקע איז אראפ פון זאנוויל'ס שויס, מיט איין האנט האט זי צוגעהאלטן איר קורץ קליידל און לייכט צוגעקלאפט צום טאקט. פון א ווינקל האט זיך באלד באוויזן א שייגעץ מיט א שיקסע און גענומען טאנצן. דער שייגעץ איז געווען האלב שיכור, מיט פארלאפענע אויגן און צושויבערטע האר, ער האט פעסט ארומגענומען די שיקסע, זי עטוואס אויפגעהויבן און זיך מיט איר גענומען ארומדרייען, ארויסלאזנדיג כריפענדיגע קולות. מאַנקע האָט אָנגעכאַפּט זאַנווילן פֿאַר די הענט, אים אויפֿגעשטעלט און זיך געלאָזט מיט אים איבער דער שענק. זאַנוויל האָט מיט איר געטאַנצט, נאָר אין מיטן האָט ער חרטה געקריגן און זיך אויסגעדרייט, האָט עטלעכע מאָל דורכגעשפּאַנט די שענק און זיך געזעצט. דער יונג האָט גענומען שפּילן אַ מאַזורקע. מאַנקע האָט געכאַפּט גראַדולן, זיך גענומען מיט אים דרייען גיך שטאַרקער, איר לייכט קליידל האָט זיך אויפֿגעבלאָזן ווי אַ קאַרוזעלע, און יעדעס מאָל, ווען זי האָט זיך געדאַרפֿט צוזעצן און אַ קלאַפּ טאָן מיט איר אָפּצאַס, האָט זי אַ דריי געטאָן מיט איין פֿוס, אַז דאָס קליידל איז זיך צעפֿלויגן און די פֿיס האָבן רייצנד אַפֿערגעקוקט פֿון אונטער די געפּאַסטע זאָקן. חבֿרה האָבן געגאַפֿט.

זאנוויל האט אויף איר געקוקט, הנאה געהאט און זי שטארק ארומגענומען. די חברה האבן זיך אלץ העכער און העכער צוזונגען, נישט ווייט איז געלעגן דער שיכור'ער שייגעץ און זיך געריסן אויף זיין הייזעריג קול, עס האט זיך געדאכט אז מענטשן זיצן האלטן אייזערנע טעפ און קראצן מיט טעמפע מעסער. מאנקע האט אנגעשפארט איר קעפל אויף זאנוויל'ס ברוסט, זאנוויל, קום צו מיר היינט ביינאכט, וועסט קומען? געדענקסט, פלעגסט זאגן אז דו האסט מיך ליב. גיי, ביסט א שלעכטער. דו האסט שוין אן אנדער מיידל. זאנוויל, ווער איז שענער? וואר, מאנקע? כאכאכא. זאנוויל איז צומישט געווארן און געפיהלט אז ער ווערט בלאס. ער האט מאנקען אויפגעהויבן אויף די הענט און זי אוועקגעזעצט אויף א ליידיגע שטול. אים האָט זיך געדאַכט, אַז רחל שטײט אין װינקל אַ בלאַסע, אַ פֿאַרװײנטע, און קוקט אױף אים, קוקט, װי ער האַלט מאַנקען. ער האָט אַ צאַפּל געטאָן און זיך אױפֿגעשטעלט, געטאָן גראַדולן אַ קלאַפּ איבער דער פּלײצע און אַרױס מיט אים אױף דער גאַס. You have reached the end of disc one, please go on to disc two.